ברוך השם, מסכת סוכה, דף ז, עמוד ב', די לעצטע אכט שורות פון עמוד. רבי יוחנן האט געזאגט, סוכה העשויה ככבשן, א סוכה וואס איז געמאכט קיילעכדיג ככבשן, ווי א קאלך אויוון, איז די חסרון אין דעם וואס ס'איז קיילעכדיג איז נישט קיין חסרון, ס'איז א כשר'ע סוכה. ווייל פריער האט מען דאך געלערנט אין גמרא אז אחרים אומרים סוכה העשויה כשובך פסולה לפי שאין לה זוויות, אבער רבי יוחנן לערנט אפילו עס איז נישט דא קיין זוויות, אפילו עס איז נישט דא קיין ווינקלען, איז אויך גוט. איך דארף וויסן ווי גרויס זאל זיין די סוכה, זאגט רבי יוחנן, אם יש בהיקפה, אויב אין דעם היקף. כדי לישב בה כ"ד בני אדם, אז אינעווייניג קענען זיך ארום און ארום די ווענט קענען זיצן פֿיר און צוואַנציק מענטשן כשרה, איז די סוכה כשר, ואם לאו, און אויב נישט, פסולה, איז ער פסול. לכאורה וואס דארף רבי יוחנן געבן א מאס מיט מענטשן, אומעדום גיבט מען דאך א מאס מיט מיט אמות, נאר רבי יוחנן קומט צו גיין און ער זאגט, אויב דו האסט נישט קיין אמות און דו ווילסט וויסן ווי גרויס זאל זיין, נעם מענטשן, זעץ ארום א ראד, זעץ אוועק פֿיר און צוואַנציק מענטשן אין די סוכה, דאס איז דער שיעור פון א סוכה. פרעגט די גמרא, כמאן, ווי ווער האלט רבי יוחנן? ער זאגט דאך עס דארף זיין א גרויסע סוכה פיר און צוואנציג מענטשן, כרבי, מוז איך דאך זאגן ער האלט ווי דער גרעסטער מחמיר אין דער שיעור סוכה ווי רבי, דאמר וואס רבי זאגט, כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה, רבי יוחנן. מוז, ס'איז דאך נישטא קיין תנא וואס ער זאל זאגן נאך א גרעסערן שיעור ווי רבי דער דער מאקסימום פון דער סוכה, דער מאקסימום די גרעסטע סוכה איז דאך וואס דער שיעור זאל זיין כשר איז ד' אמות אויף ד' אמות ווייל אנדערע האלטן דאך אז וויפיל די שיעור סוכה זיין, ז' על ז', ז' טפחים על ז' טפחים. מעכטיג! לאמער זעהן. גברא באמתא יתיב, די ארט וואס פארנעמט א מענטש, די מקום פון א מענטש איז איין אמה, און אויב רבי יוחנן זאגט אז מען דארף זיין פיר און צוואנציג מענטשן, הייסט עס אז די היקף זאל זיין פיר און צוואנציג אמות, פארוואס זאל דארפן זיין די סוכה אזוי גרויס? מיר האבן כל שיש בהיקפו שלושה טפחים. יעדע זאך וואס איך זאל נעמען א פאדעם ארום נעמען וועט עס זיין דריי טפחים, יש בו רוחב טפח איז דאס די ברייט פון דער זאך, רוחב טפח איז דא דא רש י לייגט צו א ווארט וקיימא לן, מיר האבן א כלל וקיימא לן, וואס איז די טייטש וואס מען האט וקיימא לן? וקיימא לן הייסט, מיר זענען מקובל אז ס'איז אזוי. ווייטער זאגט דער רש י נישט אזוי, ווייטער זאגט דער רש י, די ערשטע שורה פון די שמאלע, והדברים נראים לעינים. קיימא לן איז דאך אנדערע ווערטער, קיימא לן הייסט איך זעה עס נישט מיט די אויגן, נאר דער ענין איז קיימא לן איך נעם דאס אן. רש י וויל דא מיט דעם באווארענען, איך האב עס געזען ערגעץ אין א ספר, באווארענען א שטארקע קשיא. ווייל מען פרעגט תוספות בלייבט שטיין ביי א קשיא, דער חשבון איז נישט פונקטליך, ווי מיר וועלן ווייטער קומען די גמרא דרײַ פוינט פֿערצן פֿערצן, אין די גמרא דא איז דאך פארהאנען וויפיל איז דאס, אין די גמרא איז דאך פארהאנען מען וועט שוין צוקומען, גייט רש י זאגן ווייל אז איך לערן דעריבער האט דער פסוק געדארפן דערמאנען דעם ים של שלמה. אז עשר באמה געווען משפתו אל שפתו, איז ער געווען קיילעכדיג, וקו שלושים באמה יסוב אותו, צו זאגן אז זאלסט נישט רעכענען מיט די פונקטליכקייט עקזעקטלי, נאר וקיימא לן שטענדיג אזוי איז געווארן דאס פאר אנגענומען, דאס איז טייטש וקיימא לן, אויב האט רש י פארענטפערט תוספות'עס קשיא, און מיר ווייסן כל שיש בהיקפו שלושה טפחים. יש בו רוחב טפח. לאמיר נאר זען, אויב מיר האבן א זאך וואס די זאך איז די לענג איין טפח און די ברייט איז איין טפח, אז איך וויל נעמען א פאדעם זאל דאס ארומוויקלען, האט דאך עס פיר זייטן, מזרח מערב דרום צפון, וואס יעדע זייט איז עס וויפיל? א טפח, דארף זיין דער פאדעם וויפיל? פיר מאל אזויפיל, פיר טפחים. לאמיר זאגן איך האב א זאך. און מיר גייען אביסל גרעסער, די זאך איז גרויס פֿיר אמות, אז אין די פֿיר אמות די לענג און פֿיר די ברייט, און ס'איז נישט קיילעכדיג, ס'איז א סקווער, וויפיל דארף זיין דער פאדעם וואס טוט עס ארום רינגלען, איז זעכצן. אבער דעמאלט ווען די זאך איז קיילעכדיג, איז ווען עס, לאמיר זאגן, אזוי האסטו פֿיר מזרח, פֿיר מערב, פֿיר דרום, פֿיר צפון, ווען עס איז קיילעכדיג, למשל איך קום ביי מערב, דארף איך זיך נישט ציען גלייך, נאר דאס טוט זיך גלייך אריינציען צו בשיפוע, פארדין איך דאך וואס ס'איז נישט דא דעם עיגול, איז דעמאלט וויפיל איז די חוט המקיף וויפיל? א פערט חלק ווינציגער, דריי מאל אזויפיל, און וויפיל איז די שיעור פון סוכה? דער שיעור פון סוכה, רבי איז דער גרעסטער מחמיר, וויפיל איז ד' על ד'? און אויב ס'איז קיילעכדיג, דער חוט המקיף וועט זיין דריי מאל פיר, צוועלף. אויב אזוי, בתריסר סגי איז דאך גענוג אז די סוכה זאל זיין א פלאץ ס'זאלן דארט זיצן צוועלף מענטשן, פארוואס דארף איך האבן אז ס'זאל קענען זיצן פיר און צוואנציג מענטשן? ענטפערט די גמרא, הני מילי, ווען זאג איך אז אז די היקף ג' אז די זאך איז די חוט המקיף איז דריי מאל אזויפיל, דאס איז בעיגולא אז די זאך דארפסטו האבן ס'זאל זיין קיילעכדיג, זאגסטו אז דער חוט המקיף איז דריי מאל אזויפיל, אבל בריבועא, דאס וואס רבי זאגט אז די סוכה דארף זיין ד' על ד', מיינט מען אז איבעראל זאל עס זיין ד' על ד', אז ס'זאל זיין ווינקלען אויכעט, דעמאלט, בעיא טפי, דעמאלט איז נישט דריי מאל אזויפיל,

וויפיל איז די מרובע מער אויף דעם עיגול? רביע. ווייל אזוי זאגן מיר אז ס'איז ברייט א טפח איז דער חוט המקיף דריי ווען דער טפח איז קיילעכדיג, און ווען דער טפח איז מרובע א סקווער איז דער חוט המקיף פיר. אויב אזוי בשיתסר סגי איז דאך גענוג אז די סוכה זאל האבן א היקף פון זעכצן, און אויב די סוכה וועט האבן א היקף. פון זעכצן מענטשן איז דאך דא זעכצן אמות, ריכטיג, ס'איז נישט גענוג צוועלף אמות ווייל ס'דארף זיין ריבוע, אבער ס'זאל דאך זיין גענוג אז ס'זאל זיין זעכצן, און רבי יוחנן זאגט דאך פֿיר און צוואַנציק. ענטפערט די גמרא, הני מילי, ווען זאגן מיר אז ס'איז גענוג אז עס קומט צו א פערט חלק? ווען זאגן מיר אז דער מרובע איז מער פון דעם עיגול א רביע מיט א פערטל, בעיגול דנפיק מגו רבוע, גיט א קוק דעם ציור דער ערשטער, ווי דער עיגול גייט ארויס מגו רבוע אין דעם רבוע, ווען איך האב פאר זיך לאמיר זאגן דא א טפח מרובע. און אינעווייניג איז דא א טפח עיגול, איז דער טפח פון עיגול וועט טאקע האבן דריי דער היקף, און דער טפח מרובע וועט זיין פיר, אבל אבער ריבוע דנפיק מגו עיגולא, איך דארף דאך האבן. אז אין דעם עיגול זאל זיין א שטח וואס איז ד' על ד', בעי טפי וועט עס דארפן זיין מער ווי זעכצן, פארוואס? משום מורשא דקרנתא, ווייל אויב אויב דו וועסט נעמען א עיגול וואס דער עיגול וועט זיין נאר ארום. ווי מען זאגט זעכצן וועט אויסקומען אזוי, אינדערמיטן וועט עס אויסקומען ברייטער ווי פיר, יא, אינמיטן איז עס ברייטער ווי פיר, אבער ביי די קרנות, ביי די קרנות וועט עס זיין ווינציגער ווי פיר. אינעווייניג קען איך נישט געפינען קיין שטח פון ד' על ד'. דעריבער איז נישט גענוג אז ס'זאל זיין זעכצן, אז ס'מוז זיין מער ווי זעכצן כדי איך זאל קענען מאכן אינעווייניג א ריבוע פון ד' על ד'. רש"י ככבשן, רש"י זאגט אז רבי יוחנן האלט נישט ווי די אחרים וואס זאגן פריער אז סוכה עשויה כשובך איז פסול, די אחרים לערנען דאך אז א סוכה מוז האבן קרנות, רבי יוחנן האלט נישט אזוי, איז אלץ דעם וואס די סוכה האט נישט קיין ווינקלען איז די סוכה א כשר'ע סוכה, רבי יוחנן גייט נאר זאגן ווי גרויס זאל זי זיין. כדי לישב בה זאל דארט אוועקזעצן פֿיר און צוואַנציק מענטשן סביבות הקיפה, ארום דעם היקף, ארום די ארום די ווענט, מבפנים אינעווייניג, פרעגן מיר, כמאן בעי רבי יוחנן סוכה גדולה כל כך, ווי ווער האלט רבי יוחנן עס דארף זיין א גרויסע סוכה, כרבי ווי רבי דאמר ער זאגט ד' אמות בעינן, בתמיה, איך פרעג דאס דעל כרחך, איך מוז דאך זאגן, לית לן תנא, ס'איז נישט פארהאנען קיין תנא, דמפיש וואס ער מאכט מער בשיעורא דסוכה כוותיה, קיינער זאגט זיך נישט קיין גרעסערן שיעור ווי רבי. וכי בעי רבי יוחנן כולי האי, און רבי יוחנן זאגט אז אינעווייניג אין דעם היקף זאל זיין פיר און צוואנציג מענטשן, אליבא דמאן אמרה, ווער זאגט עס? באמתא יתיב, מיר האבן דאך א כלל, דער פארנעם פון א מענטש איז איין אמה, כל אחד מקומו אמה, יעדער מענטש אז ער זיצט פארנעמט ער אן אמה, נמצא קומט דאך אויס, היקפו, אז איך זאג רבי יוחנן זאגט פֿיר און צוואַנציק מענטשן, איז דער היקף כ"ד אמות, פֿיר און צוואַנציק אמות. וקיימא לן, ווי מיר האבן פריער אפגעטייטשט, אז וקיימא לן איז נישט די טייטש איז דא במראה לעינים אז ס'איז פונקטליך, נאר אזוי האט מען זיך איבער געגעבן די חכמים אז מען זאל אזוי חשבונ'ען. כל עגול, יעדע זאך וואס איז קיילעכדיג, שיש בהיקפו ג' טפחים, ווען איך נעם א פאדעם ס'זאל ארומרינגלען, איז עס דריי טפחים, יש ברוחבו טפח איז די ברייט א טפח דכתיב, דו זאלסט עס נישט חשבונ'ען מיטן חשבון, מיטן חשבון וועט עס נישט אזוי אויסקומען ווי תוספות זאגט, נאר איך לערן דיר מכח דעם פסוק טוען מיר שטענדיג זאגן דעם די דכתיב עס שטייט בים שעשה שלמה, דעם ים וואס שלמה האט געמאכט, שטייט דארט אזוי, עשר באמה צען אמות איז געווען משפתו אל שפתו, פון איין ברעג צום אנדערן, עגול געווען קיילעכדיג סביב ארום. וקו און א שנירל שלושים באמה פון דרייסיג אמות יסוב אותו האט ארומגערינגלט סביב ארום איז לעשר אמות רוחב צו צען אמות די ברייט שלושים אמות היקף דארף מען ארום רינגלען דרייסיג הייסט דאס דריי מאל אזויפיל אלמא. זעהן מיר דאך אז הכא נמי דא אויך בתריסר אמות היקף, אז ס'וועט זיין דער היקף נאר צוועלף אמות, סגי איז גענוג דניהוי פותיא ארבעה אז די ברייט פון די סוכה זאל זיין פיר אמות, ס'דארף נישט שטיין ארבעה, ס'דארף שטיין ארבע, מ'רעדט דאך פון אמות איז ארבע. זאגט אויף דעם די גמרא, הני מילי ווען איז דאס געזאגט געווארן דבהיקף ג, אויב דער חוט המקיף איז דריי, איכא רוחב טפח איז דא די אינעווייניג די ברייט א טפח בעיגולא, אז די זאך איז קיילעכדיג, איז דעמאלט רוחב טפח יש בו, אינעווייניג איז די ברייט א טפח בעיגולא און ס'איז קיילעכדיג, וכו'. יעדע זאך וואס איז קיילעכדיג אין רוחבו איז דאך נישט די ברייט אלא באמצעו נאר אינדערמיטן, אבער העכער פון דער מיטן ווערט זיך עס שמעלער שמעלער, ואנן און מיר ביי דעם שיעור סוכה וואס רבי זאגט ד' אמות על ד' אמות, בעינן דארף מען האבן ד' אמות מרובעות אז ס'זאל זיין א סקווער, שיהי' ארבע בצידהו אז ס'זאל זיין פיהר אמות אין די זייטן, כמו באמצעו אזוי ווי אינמיטן.

מתניתין, ס'א משנה, ס'איז צוגעשטעלט מסורת הש"ס אז ס'א משנה אין אהלות פרק י"ב משנה ו' בארבעים ותשע מידות והדברים נראים לעינים און די זאך זעהט מען דא ער זאגט נישט רש"י קיימא לן נאר דא זאגט ער רש"י נראה לעינים איינס און איינס ווייסט מען איז צוויי. דאילו אמה עגולה ווען די אמה איז קיילעכדיג, חוט שלש אמות מקיפה אז ס'זאל נעמען ארום א היקף דארף דער פאדעם זיין וויפיל? דריי. ואמה מרובעת און אז די אמה איז א סקווער צריכה דארף עס האבן חוט ד' לסובבה. פארוואס? ווייל אמה לכל רוח, אין יעדע זייט איז דא איין אמה. אויב אזוי פרעגן מיר, בשיתסר היקף סגי, איז דאך גענוג ווען ס'קיילעכדיג זעכצן. אזוי ווי דו זאגסט ביי א סוכה וואס איז ד' אויף ד', איז דער חוט המקף וויפיל? זעכצן, און קיילעכדיג זאל זיין גענוג זעכצן.

בחוט מיט א פאדעם של ט"ז אמה אין פון זעכצן אמות בקרקע אין דער ערד בריבוע תמצא בתוכה וועסטו אינעווייניג געפינען ארבע מרובעות אז ס'איז דא פיר סקווערס פיר אמות ואם היית צריך לעגלם בפנים און אויב דו דארפסט מאכן אז אינעווייניג ווי מ'זאגט זאל זיין א עיגול.

אבל עכשיו, אבער יעצט, כשעשה אותה עגולה, דער מענטש האט זיך געמאכט דאס קיילעכדיג, אם לא היה היקפה, אויב די היקף וואס ארום זאל נישט זיין, אלא ששה עשר, נאר זעכצן אמות, נמצא קומט דאך אויס אז ס'איז א קיילעכדיגע זאך, האמצע, רוחב הרבה מארבע, די מיטן איז ברייטער פון פֿיר אמות, אבער וצדהו אדער ווי נאך די מיטן, הולכין וכלין, גייען זיי און זיי ווערן שמעלער, עד לכלה ביז ס'טוט זיך ענדיגן, ואין אתה מוצא בצדהו ארבע, און די זייטן איז נישט די ברייט קיין פֿיר אמות, פארוואס? שאין לו זוויות, ווייל עס האט דאך נישט קיין ווינקלען, און אויב דאס וואס דו דארפסט ארויסציען, דאס וואס שטארט ארויס אין די ברייטע פון עיגול, די שטיקל פעלט דאך מיר אין דעם קארנער, ורבי ארבע מרובעות בעי, רבי דארף האבן ס'זאל זיין פיר סקווער. וצריך אתה לעשות על כרחך, דא מוזטו דאך מאכן היקף עגולה גדול אז ס'זאל זיין גרעסער, כדי שתוכל לרבע מתוכו, אז אינעווייניג אין דעם עיגול זאל זיין ארבע מרובעות שיש להם זוויות, אז די ארבע וואס איז אין דעם עיגול זאלן אויך האבן ווינקלען. פרעגט די גמרא, מכדי, לאמער זען, דו האסט פריער געזאגט אז אויב איך מאך א ריבוע אין דעם עיגול, אז איך האב א ריבוע פון ד' על ד' און איך מאך א עיגול ארום, מוז דער עיגול פארנעמען די חוט המקיף מערער, אזוי ווען ס'זאל זיין א ריבוע דארף איך האבן זעכצן, און אזוי דארף איך מערער, אבער וויפיל דארף איך האבן די מעריקייט? די מעריקייט איז דאך אזוי, עס דארף זיין אזוי דער עיגול אז די קרנות זאלן זיך געפינען אינעווייניג, טא ווי גרויס דארף זיין דער עיגול? ווען איך וועל גיין מעסטן באלכסון, איך וועל מעסטן פון די ווינקל מזרח דרום, ביז דעם ווינקל מערב צפון איז דאס וואס געפינט זיך דער שטח פון דעם ריבוע, אזוי גרויס דארף דאך זיין דער עיגול, ווייל דער עיגול דארף דאך נאר זיין אז אינעווייניג זאל זיך געפינען די קרנות, אויב אזוי כל אמתא בריבוע, ווען איך האב א אמה בריבוע, ווען איך גיי דאס מעסטן באלכסון, פון דעם ווינקל לאמער זאגן מזרח דרום צו דעם ווינקל מערב צפון, וויפיל וועט מיר צוקומען? אמתא ותרי חומשי באלכסונא, וועט עס זיין א אמה מיט צוויי פיפטלען. וויפיל איז דער שיעור פון סוכה לויט רבי'ן? איז דער שיעור פון סוכה פיר אמות, קומט מיר צו. פיר מאל צו צוויי פיפטלען, צו יעדער אמה קומט דאך מיר צו צוויי פיפטלען, האב איך אכט פיפטלען, איז דאס איין גאנצע מיט דריי פיפטלעך, קומט אויס אז די ברייטקייט אויב ס'איז א עיגול איז עס פינף אמות, פינף אמות מיט דריי פיפטלען, און די חוט המקיף איז דריי מאל אזויפיל, דריי מאל פינף איז פופצן. און דריי מאל דריי פיפטל איז ניין, ניין פיפטל איז עס זעכצן מיט פיר פיפטל, אויב אזוי בשיבסר זיבעצן אמות, נכי חומשא ווינציגער איין פיפטל סגיא איז גענוג, ווייל דער אלכסון פון פיר אמות איז וויפיל? קומט זיך מיר צו פיר מאל צו צוויי פיפטלעך. איז דאס אכט פיפטלעך? אז ס'איז אכט פיפטלעך איז עס פינף גאנצע אמות מיט דריי פיפטלעך, דריי מאל פינף מיט דריי פיפטלעך איז זעכצן מיט פיר פיפטלעך, יא, זיבעצן ווייניגער א פיפטל, ענטפערט די גמרא ביסט גערעכט, ס'איז טאקע גענוג. זיבעצן ווייניגער א פיפטל, נאר לא דק, ער האט נישט געזאגט פונקטליך, אז אביסל גרעסער איז דאך זיכער גוט, אבער אויב ס' זאגט די גמרא, מי את חתן לא דק, איך גיי נישט אריין אין די קלייניגקייטן, אימור דאמרינן לא דק. פורתא, ווען מ'איז מוסיף אביסל, טובא מי אמרינן, דא איז דאך מען מוסיף וויפיל? זיבן אמות, זיבן אמות מיט א פיפטל, אזוי פיל מוסיף זיין? איז טובא מי אמרינן לא דק? אמר ליה, האט אים געזאגט מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי, א נייע זאך, ר' יוחנן האט דאך נישט געזאגט קיין זאך פון אמות, רבי יוחנן וואס האט געזאגט? רבי יוחנן האט דאך גערעדט פון מענטשן. מי סברת דו מיינסט גברא באמתא יתיב? דו מיינסט אז א מענטש ווען ער זיצט פארנעמט ער אן אמה? תלתא גברי בתרתי אמתא יתבי, דריי מענטשן פארנעמען צוויי אמות. ממילא וועט יעצט אויסקומען אז. אז פֿיר און צוואַנציק מענטשן זיצן, וויפיל איז די חוט המקיף? וויפיל? יעדן דריי פארנעמען צוויי, איר האט פֿיר און צוואַנציק האט איר אַכט מאל דריי, איז דארף איך האבן די חוט המקיף זעכצן, און לויט אונזער חשבון וויפיל פריער איז אויסגעקומען? זעכצן מיט פיר פיפטל. פרעגט די גמרא, כמה הוו להו, אויב איך זאג צוויי דריי מענטשן זיצן מיט צוויי אמות, וויפיל זשע דארף זיין די היקף לויט רבי יוחנן, שיתסר, זעכצן, אבער זעכצן איז דאך נישט גענוג, אנן מיר שיבסר נכי חומשא בעינן, מיר דארפן דאך האבן אז ס'זאל זיין זיבעצן ווינציגער א פיפטל. זאגט די גמרא לא דק, ער האט נישט מדקדק געווען, דאס הייסט אין אמת'ן דארף זיין זעכצן, אין אמת'ן דארף זיין זיבעצן ווינציגער א פיפטל, און ער האט געזאגט זעכצן. פרעגט די גמרא, אימור דאמרינן לא דק, ווען זאגן מיר לא דק? לחומרא, אמאל מצד הדין,

איז דאך נישט דא אינעווייניג קיין פלאץ קיין ריבוע פון ד' על ד'. אמר ליה רב אסי לרב אשי, האט רב אסי געזאגט צו רב אשי, לעולם גברא באמתא יתיב, אין אמת'ן פארנעמט א מענטש איין אמה, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, און אויב רבי יוחנן זאל זאגן, אז די פֿיר און צוואַנציק מענטשן דארפן זיצן אינעווייניג אין סוכה וואלט טאקע געווען, און וואלט טאקע געהאט א גוטע קשיא, אז דארף נישט האבן קיין פֿיר און צוואַנציק. ורבי יוחנן מקום גברי לא קחשיב, רבי יוחנן רעכנט נישט דעם פלאץ פון די מענטשן. דאס הייסט אזוי, מיר האבן דאך פריער דא מסביר געווען פארוואס זאגט נישט ר' יוחנן וויפיל אמות, פארוואס זאגט ער מיט מענטשן, האט מען געזאגט ער האט נישט קיין אמה, טוט א מענטש וואס וויל מאכן די סוכה אוועקזעצן פיר און צוואנציג מענטשן. און ווי טוט ער בויען? ווי טוט ער בויען די סוכה? נישט ארום די מענטשן, נאר אינעווייניג פון די מענטשן. און אויב ער מאכט דאס אינעווייניג פון די מענטשן, פאלט דאך שוין אראפ אין דער ז. פריער האט מען געזאגט איז פֿיר און צוואַנציק דער היקף, אויסערווייניג פון די מענטשן. וויפיל איז דעמאלט די ברייט? א דריט חלק, אַכט. יעצט דא, אז ער מאכט דאס אינעווייניג, פאלט דאך מיר אראפ צוויי, בלייבט עס איבער וויפיל? זעקס.

דו זאגסט מ'רעכנט נישט די מענטשן, כמה הוו להו, תמני סרי, איז וויפול וועט דאס אויסקומען, וויפול איז דעמאלט דא דער ארום, אז דו נעמסט פריער ווען די ווען די סוכה איז אויס ארום די מענטשן איז דער היקף פֿיר און צוואַנציק איז געווען די ברייט אכט, יעצט דא אז די מענטשן זענען אויסער די סוכה פאלט אראפ צוויי איז זעקס, איז דער חוט המקיף וויפול איז דריי מאל זעקס? אכצן. פארוואס זאל דארפן זיין אכצן בשיבסר נכי חומשא סגי, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז ס'איז גענוג זיבעצן ווינציגער א פיפטל, זאגט די גמרא היינו דלא דק, ער האט אביסל מוסיף געווען אבער נישט קיין סאך האט ער מוסיף געווען, ולחומרא לא דק.

איז מען אויך אומגעלויבט דארטן. רבנן דקיסרי, די רבנים פון דער שטאט קיסרי, ואמרי לה און אנדערע זאגן, דייני דקיסרי אמרי, זיי זאגן נישט אזוי. אין אמת'ן זאגן זיי ווי מען האט פריער געלערנט, אז די מענטשן דארפן זיצן אינעווייניג אין די סוכה. איז דאך שווער, פארוואס דארף די סוכה זיין אזוי גרויס? זיי זאגן אזוי, דאס ביסטו גערעכט, עיגולא דנפיק מגו ריבועא, אז אויב איך האב געהאט א ריבוע, און איך מאך א עיגול אין דעם רבוע, ביסטו גערעכט, ריבעא איז דער עיגול דער חוט המקיף מער מיט א פערטל, דאס האלט מען ווי מ'האט פריער געזאגט, אבער ריבועא דנפיק מגו מגו עיגולא, ווען איך האב א חוט א עיגול און איך וויל אריינזעצן אינעווייניג א רבוע, פלגא, פלגא די טייטש א העלפט פון דעם וואס עס פארבלייבט, דאס ווערט ווינציגער, פלגא א העלפט, אז איך דארף מאכן א רבוע אין דעם עיגול, זאגן מיר אז א האלבע שיעור פון דעם וואס איז דא אין דעם רבוע, דאס איז דא די זייטן. גיט א קוק ווען איך מאך א רבוע אין דעם עיגול, שטארט זיך ארויס אין יעדן זייט שטיקלעך, זאגן מיר דאס איז א העלפט פון דעם וואס איז געבליבן וואס די רבוע האט, דאס הייסט א דריטל פון די גאנצע זאך, ממילא וועט עס שוין דא אויסקומען אז די רבוע עיגול דארף זיין די רבוע וויפיל? לויט רבינ'ס זעכצן, אז די רבוע דארף זיין זעכצן, דארף צוקומען א העלפט פון זעכצן, אכט, דארף עס זיין פיר און צוואנציג. זאגט אבער די גמרא ולא היא, ס'איז נישט אזוי, דהא קחזינן ווייל מיר זעען דלא הוי כולי האי, מיר זעען אז דער חשבון קומט נישט אויס צו, וואזשע איז די רבנן דקיסרי האבן נישט געקאנט חשבונען, איז דאך קעיר וואזשע איז די טייטש, און תוספות פרעגט דאס, און תוספות איז מסביר אז ס'דא ערטער וואס זייער זאך איז אויסגעהאלטן. נאר מ'האט געוואלט נוצן זייער זאך לגבי דעם דעם, זאגן מיר לגבי דער זאך ולא היא, אבער זיי זענען גערעכט, לגבי געוויסע מאסן זענען זיי גערעכט, הונדערט פראצענט גערעכט. רש"י, די לעצטע צוויי שורות פון די שמאלע עמוד א', ח' עמוד א', מכדי כל אמתא ברבוע כו', כשאתה מודד, ווען דו גייסט מעסן ווען די זאך איז א רבוע, און דו גייסט מעסטן אלכסון שלהם, אלכסון רופט זיך אן די שיפקייט, אתה מוצא געפינסטו לכל אמה שברבוע, אויב דער סקווער איז א אמה, תוספת קומט צו שני חומשים, כך שיערו חכמים, וואס פאר א ווערטער איז דאס כך שיערו חכמים, ס'איז א שיעור. און דאס צו קאן מען דאך מעסטן. אויך צו באווארענען תוספות קשיא ווייל דער חשבון איז נישט פונקטליך מיט די שני חומשא, נו זאגט דער רש"י כך שיערו חכמים מכח דעם קיימא לן וואס איך לערן אפ פון דארטן. בשיבסר זיבעצן, נכי חומשא סגי, פארוואס שהרי אינך אויב דו גייסט דו דארפסט האבן אז אין דעם עיגול. זאל זיך געפינען א ריבוע פון ד' על ד', איז גענוג דער עיגול וועט זיין דער חוט המקיף פון עיגול וועט זיין זיבעצן ווינציגער א פיפטל, ווי אזוי? שהרי אינך צריך להרחיב עיגול זה, דו מוזט נישט מאכן אזוי ברייט דעם עיגול, אלא נאר שתמצא בתוכו, אז ס'זאל זיין פלאץ אינעווייניג אין דעם עיגול ד' מרובעות, ד' אמות על ד' אמות מרובעות.

עיגול זה, רחב מתוכו, איז ברייט אינעווייניג, ווי ברייט דארף זיין דער עיגול? כמזווית לזווית של ריבוע, אזוי ווי דאס איז פון איין ווינקל צו דעם אנדערן באלכסון, וויפיל איז דאס? שהוא, אויב דער שיעור פון סוכה איז ד' אמות. און אז דא קומט איך מיר צו צו יעדער אמה צוויי פיפטל, קומט איך מיר צו אכט פיפטל, איז אין דארט איז דאך פיר, שהוא דאס איז חמש אמות און שלושה חומשין. ודבר עגול א קיילעכדיגע זאך, כל רוחבו די ברייט שווה קלח שווה איז גלייך, ביי א קיילעכדיגע זאך איז אומעטום גלייך, קלח תנא קענא מצאה.

אויב דער עיגול איז ברייט א טפח, צריך היקפו שלושה, דארף זיין די היקף דריי מאל אזויפיל. יעצט לאמער זען, דריי מאל אזויפיל, פינף און דריי פיפטל, נמצא קומט אויס, לחמש אמות רוחב, די ברייט פון פינף אמות, איז דריי מאל אזויפיל, חמש עשרה אמה היקף. עס קומט צו און לשלושה חומשין איז א היקף דארף זיין וויפיל? תשעה היקף שהן וואס נײַן איז? שתי אמות צוויי אמות פחות חומש ווינציגער א פיפטל הרי איז דאך שיבסר נכי חומשא פחות חומש איז דאך גענוג אז די היקף זאל זיין זיבעצן אמות ווינציגער א פיפטל און פארוואס זאגט רבי יוחנן אז די היקף זאל זיין פֿיר און צוואַנציק אמות?

האט די גמרא געפרעגט אויב דריי מענטשן זיצן אין צוויי אמות איז דאך דעמאלט וויפיל איז דעמאלט די שיעור וויפיל איז דאך די שיעור קומט אויס לויט רבי יוחנן דארף זיין די שיעור פון סוכה זעכצן דער היקף און אמת לויט אונזער חשבון דארף דאך זיין זיבעצן ווינציגער א פיפטל. האט מען געזאגט לא דק, האבן מיר געזאגט ווי קענסטו זאגן לא דק, לא דק זאג איך נאר לחומרא, אם אמר להוסיף על השיעור ער גייט זאגן אביסל מער ווי די שיעור, דלא חש לצמצם ער וויל נישט אזוי זאגן פונקטליך, לא הוה קשיא לן האב איך נישט קיין קשיא, אבל השתא דבצר לשיעור ער מאכט דאך ווינציגער דעם שיעור, ווייל מצד הדין איז דאך די שיעור זיבעצן ווינציגער א פיפטל. והכשיר און ער איז מכשיר את הפסולה, ער זאגט אז די היקף פון נאר זעכצן איז שוין גענוג כשר, מי לא דק במילתיה איז מען דען נישט מדקדק דלא ליקל טאר נישט ארויסקומען קיין קולא, ס'קען דאך ארויסקומען פון דעם א מכשול. האט די גמרא צוריק געענטפערט, באמתא יתיב, א מענטש פארנעמט א אמה, ואי הוה מצריך רבי יוחנן להושיבם לתוכה, ווען רבי יוחנן זאגט די מענטשן דארפן זיצן אין סוכה, הוא דאיכא לאקשויי האסטו א קשיא, עס דארף נישט זיין אזוי גרויס די היקף פֿיר און צוואַנציק, נאר ס'איז גענוג זיבעצן ווינציגער א פיפטל. אלא רבי יוחנן מקום גברי לא קחשיב בתוך הסוכה, ער רעכנט נישט אז די מענטשן זענען אין די סוכה, אלא סביב הסוכה מבחוץ, יאמר להושיבם. ער זאגט מען זאל זיי זעצן אויסענווייניג, אויב אזוי יא, אז ווען די מענטשן זענען אינעווייניג וויפיל איז געווען די ברייטע האט מען געזאגט אז פֿיר און צוואַנציק איז די מקיף איז אַכט, אבער יעצט טא אז די מענטשן זענען אויסער די סוכה, הרי פחתנו, האט מען געמאכט ווינציגער מן החשבון, מרוחב העיגול פון די ברייטקייט פון עיגול, שתי אמות אויף שתי אמות, ווייל יעדע זייט א מענטש און די זייט א מענטש, און אזוי ווייטער.

דאס וואלט געווען ווען די מענטשן זענען אין סוכה, אבער עכשיו שהדופן איז די ווענט פון דער סוכה, מבפנים למושבם, אינעווייניג פון זייער זיצן, די מענטשן זיצן אויסער דער סוכה, אינו רחב איז נישט ברייט, אלא שישה על שישה, און זעקס אויף זעקס, דגברא באמתא יתיב, א מענטש פארנעמט דאך אן אמה, וואס הייסט, דו דארפסט דאך מאכן ווינציגער די ברייט, אמה מזה ואמה מזה לכל צד. איז די ברייט יעצט וויפיל? זעקס? איז דער חוט המקיף וויפיל? אכצן. פרעגט אויף דעם יעצט די גמרא, אבער כמה הוה לי? וויפיל קומט אויס דארף זיין די סוכה לויט רבי יוחנן? תמני סרי בהיקף פון דעם חוט המקיף, יש בו שמונה עשר. דרחבה און די ברייטע איז דאך שישה על שישה, און מיר זאגן דאך אז עס איז גענוג זיבעצן ווינציגער א פיפטל, זאגן מיר לא דק ולחומרא לא דק, שהוסיף מעט האט געמאכט אביסל מער על השיעור, ולא צמצם, מען האט עס נישט געזאגט פונקטליך. מיהו אבער פורתא הוסיף אביסל האט ער מוסיף געווען דלא הרחיבו ער האט נישט געמאכט ברייטער בתוכו אינעווייניג יותר על שיעורו אלא שני חומשים נאר צוויי פיפטל איי לויט אונזער חשבון קומט דאך אויס זעקס פיפטלען יא דהיי זאגט ער דאך דהיינו שליש משש חומשים שהוסיף בהיקפו אז אין דעם היקף ווערט אזוי גענוג זיבעצן ווינציגער א פיפטל. און לאָזט איר מיר זאָגן, ער זאָגט, רבי יוחנן, ס'דאַרף זײַן אַכצן. װיפֿל זשע האָט ער מוסיף געװען אױף דעם היקף? זעקס פֿינפֿטל. װיפֿל זשע האָט ער מוסיף געװען אױף דער ברײט? אַ דריט חלק פֿון דעם, צװײ פֿינפֿטל. הילכך לא קשיא קאָן איך נישט פֿרעגן, כדאקשת לעיל, דו'סט פֿריִער געפֿרעגט, טובא מי לא דק, ער איז נאָר אַ ביסל, זיך אַ גאַנצע אַמה האָט ער נישט מוסיף געװען אױף דער ברײט. די רבנן דקיסרי אמרי, זיי זאגן לעולם מקום גברי בעינן דלהוי לתוכו עשרים וארבע אמות, לעולם זאגן מיר אז דער מקום גברי, דער ארט פון די מענטשן, בדארף אויכעט ס'זאל זיין אין דער סוכה, ממילא וועט אויסקומען אז דער חוט המקיף פון סוכה איז פֿיר און צוואַנציק. יא דאס ביסטו גערעכט, דעיגולא מגו ריבועא ריבעא, מפיק גייט אוועק מן הרבוע. ווען איך מאך א קיילעכדיגע זאך אין א סקווער איז דער חוט המקיף א פערט חלק ווינציגער, כשאתה עוגל את המרובע מתוכו איז אזוי איז דער חוט המקיף פיר מאל אזויפיל און אזוי איז ער נאר דריי מאל אזויפיל א פערטל ווינציגער, אבל ריבועא מגו עיגולא פלגא, כשאתה מרבע בתוך העיגול ווען דו גייסט מאכן א רבוע אין דעם עיגול, וויל איך יעצט וויסן וויפיל איז דער עיגול וואס שטארט ארויס נאכן רבוע, וויפיל איז דער חוט המקיף ווערט מער, רש"י לערנט אלץ פון חוט המקיף, אתה מוציא ממנו, נעמסטו צו פון דעם חצי השיעור הנשאר בו, גיט א קוק, אז איך מאך אינעווייניג ד' על ד', וויפיל איז דער חוט המקיף פון ד' אויף ד' אין א סקווער? זעכצן. און פאלט ארויס און אויב איך מאך אז דער עיגול איז א העלפט פון די זעכצן איז עס וויפיל? נאך אכט איז פיר און צוואנציג. דהיינו תילתא דכוליה וואס די דאס איז א דריטל פון דעם גאנצן. א העלפט איז פון דעם וואס בלייבט אין דעם רבוע פון דער גאנצער זאך א דריטל. הילכך, לשש עשרה רבוע, דארף מען זיך מוסיף זיין וויפיל? א העלפט פון די זעכצן, צריך העיגול המקיפו סביב, להיות עשרים וארבע, זעכצן און א העלפט פון זעכצן אכט איז פיר און צוואנציג, ולאו מילתא היא, דהא ראינו מיר זעהן דלא הוה שיעור כולי האי. אלא נא, וויפיל דארף זיין מער די קיילעכדיגע, שיהי' רוחב, די ברייטקייט פון די קיילעכדיגע זאך דארף זיין כשיעור האלכסון של מרובע, וויפיל דער שיעור פון דעם אלכסון איז, און וויפיל קומט דארט צו, וכל אמתא בריבוע, אמתא ותרי חומשי באלכסונו, נאר דאס דארף צוקומען. אמר רב לוי משום רב מאיר האט רב לוי געזאגט פאר רב מאיר, שתי סוכות של יוצרים, איז ווארט יוצר די וואס טוען מאכן כלי חרס, פון ערד טוען זיי מאכן, פון ליים טוען זיי מאכן טעפ, איז דער סדר געווען ביי זיי אזוי, זענען געפארן דארט אויף א געוויסן ארט וואס דארט איז דא די ליים וואס איז גוט פון דעם ארט צו מאכן, און זיי האבן זיך אויפגעבויט. א הויז. די הויז איז באשטאנען פון די שטעקעלעך דארט פון וואלד, פון די ריטלעך פון צווייגן, אפגעריסן און געמאכט זיך צוויי רומקעס. די אינעווייניגסטע רומקע איז געוועזן, דארט האט ער געוואוינט, דארט האט ער געהאלטן די פראדוקשן וואס מ'האט שוין געהאט אויסגעארבעט, אין דער אויסנווייניגסטע האט ער געארבעט, און דארטן אויך איז דארט געווען, דארט האט ער פארקויפט די סטאקס, פארקויפט. די מענטשן וואס איז געקומען אריין קויפן, קומט אויס אזוי, אויף וועלכן ארט איז ער געזיצן א גאנץ יאר? זיין דירה, אין דעם אינעווייניגסטן, דער אויסנווייניגסטער איז נאר געווען ווי מ'זאגט א דורכגאנג, יעצט איז געקומען סוכות, ער האט א פארטיגע סוכה, ס'איז דאך כשר'ע סכך, אפילו די ווענט איז געמאכט פון כשר'ן סכך, איז די דין אזוי. אויב ס'איז דא צוויי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו, איינע אינעווייניג פון דער אנדערע, הפנימית, די אינעווייניגסטע אינה סוכה, ער וויל דארט זיצן לשם סוכה נישט גענוג, כאטש דער דין איז דאך אז מען דארף נישט בויען די סוכה לשם חג, ווייטער האבן מיר א מחלוקת פון בית שמאי ובית הלל, און זענען מתיר די בית הלל א סוכה ישנה, אבער דא איז דאך גארנישט ניט קאנטיג אז ס'איז א סוכה, ווייל א גאנץ יאר האט ער דאך דארט געוואוינט, זיין תשמיש און זיין שלאפן און זיין עסן איז דאך דארט געווען, אין די אינעווייניגסטע הייסט עס א הויז. וחייבת במזוזה, איז מחויב במזוזה, צי סוכות צי א גאנץ יאר ווייל ער וואוינט דאך דארט. אבער והחיצונה, סוכה, די אויסענווייניגסטע קען ער נוצן פאר סוכה, ער דארף עס נישט צענעמען און נאכאמאל אויפבויען לשם סוכות. ווייל א גאנץ יאר וואוינט ער דאך דארט נישט אין די חצונה, און יעצט וואוינט ער דארטן, איז דאך קאנטיג פארוואס וואוינט ער דארטן יעצט, משום מצוות סוכה. ופטורה מן המזוזה, ס'פטור פון די מזוזה שטענדיג, פארוואס ווייל ס'איז דאך נישט קיין דירה. ווייל דארט נאר ווי מען זאגט איז נאר ווי מען זאגט א דוחקין, פרעגט די גמרא ואמאי פארוואס זאל די חיצונה זיין פטור פון א סוכה, תהוי חיצונה זאל די אויסנווייניגסטע האבן דעם דין כבית שער הפנימיות, וואס דאס איז א בית שער אריינצוגיין צו די פנימיות ותתחייב במזוזה, בית שער איז די טיר וואו עס געפינט זיך דער שומר ביי דעם טויער איז דא א הייזקע, דער בית אליין האט נישט דעם שיעור דעם דין צו זיין מחויב אין סוכה, ס'איז נישט לשם דירה, אבער ווייל דארט איז דאך דער אריינגאנג אין א ווייטערדיגן ארט, זאגן מיר אז ס'איז מחויב אין מזוזה, און מכח דעם דין זאל זיין מחויב די חיצונה, ענטפערט די גמרא, משום דלא קביע, ווייל אפילו די פנימיות איז אויך נישט קביעה אז ס'איז שטענדיג איז עס דארט אויפגעבויט, ממילא האט די פנימיות נישט דעם כח אז ס'זאל מאכן אז די חיצוניות זאל זיין א בית שער. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט סוכת גנבך, דאס איז ראשי תיבות גנבך, סוכת גוים. די סוכה וואס גוים מאכן אויף זיך, זיי מאכן דאס נישט לשם מצוות סוכה, זיי זענען מחויב אין סוכה, און די נ' איז סוכת נשים, פרויען משום צניעות האבן זיך א סוכה וואס דארט טוהן זיי כסדר וועבן, כ'האב דארט געזען די מפרשים ריב"ב אויף דעם רי"ף זאגט סוכת נשים וואס זיי טוהן דארט שרשים אויך געשאקט, סוכת בהמה, מען בויט אויף א סוכה פאר א בהמה, סוכת כותים. פון כותים סוכה מכל מקום, א יעדע סוכה אפילו זי איז נאך ווי מען זאגט שוואכער ווי די סוכה כשרה איז אלץ כשר, ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה, נאר די סכך דארף זיין ווי די הלכה, פרעגט די גמרא מאי כהלכתה, וואס איז די טייטש כהלכתה? יעדע סוכה דארף זיין דער סכך כהלכתה, אז די צלתה זאל זיין מרובה מחמתה, און מן הדין דארף זיין א דבר שכשר לסכך בו, ווייל דאס איז א שוואכערע סוכה, ס'איז נישט געווארן געמאכט פאר קיין בר חיובא, ס'איז געווארן געמאכט פאר פרויען פאר בהמות, דעריבער זאל נישט דארפן זיין די אלע דינים וואס מ'דארף מן הדין ביי סכך. אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט, מ'מיינט אזוי, נישט כהלכתה ווי דער דין איז, נאר מען מיינט כהלכתה ווי עס געהער צו זיין, שעשאה עס זאל זיין געמאכט לצל סוכה, פאר דעם שאטן אז ס'זאל אויסקוקן ווי דער שאטן פון א סוכה. נארמאל איך מאך א סוכה אז ס'איז נאר דא עטוואס צלתה מרובה מחמתה איז שוין כשר, אבער דא אין דער סוכה דארף איך ארויף לייגן ווי מען זאגט מער סכך אז ס'איז קענטיג אז ס'איז אז ס'האט פאר צל געמאכט. אבער נישט מען דארף עס מאכן לצל סוכה פון יום טוב, נאר לצל סוכה אויף א באשיצן פלאץ. פרעגט די גמרא, מכל מקום לאתויי מאי? שטייט דארט נישט בלויז גנב"ך איז כשר, נאר מכל מקום שוואכער פון גנב"ך איז אויך כשר. וועלכע איז נאך דא שוואכערעס? לאתויי עס גייט מען מרבה זיין, סוכת רקב"ש. וואס איז דאס רקב"ש? דתנו רבנן, די רבנים האבן געלערנט סוכת רקב"ש, וואס איז דאס רקב"ש? סוכת רועים, די סוכה פון פאסטוכער, סוכת קייצים, די סוכה די וואס טוען טריקענען פייגן טוען זיך דארט אוועקזעצן צו היטן די פייגן, סוכת בורגנין, די סוכה וואס געפינט זיך די וואס היטן די שטאט, טאמער ס'קומט אן א פולמוס חייל אויף די שטאט, איז דא ווייט ווייט פון שטאט אזעלכע סוכות אז מען זעט ווי סגייט דורך גייסות קומען זיי מודיע צו זיין, סוכת שומרי פירות, די סוכה פון דיע מענטשן וואס היטן פירות, גיט א קוק דיע סוכת רקב"ש איז די אלע זענען מענטשן וואס זענען מחויב פון סוכה, רועים מיינט מען אידישע פאסטוכער, קייצים אידן, בורגנין אידן, שומרי פירות אידן.

וואס זאגסטו רקב"ש זאל זיין באדעקט כהלכתה? יעדע סוכה דארף זיין כהלכתה, ווייל דאס איז א עראי'דיגע סוכה איז דא א הוה אמינא צו זאגן אז דארף נישט זיין כהלכתה? אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט והוא שעשאה האט עס געמאכט, לצל סוכה ווי מ'האט פריער געזאגט, אז ס'זאל זיין ווי געהעריג ליגן סכך, ס'איז נישט גענוג עטוואס איז צל מער ווי חמה, ס'דארף זיין ווי געהעריג. מכל מקום לאתויי מאי, זאגט די גמרא, דא שטייט דאך אויך מכל מקום, לאתויי עס גייט מען מרבה זיין אז נישט בלויז רקב"ש איז גוט, לאתויי סוכת גנב"ך. אז גנב"ך וואס איז שוואכער פון דעם איז אויכעט גוט. איז דאך דא א סתירה פון די צוויי ברייתות. אין דער ערשטער ברייתא איז געשטאנען, גנב"ך איז גוט, נישט בלויז גנב"ך איז גוט, נאר אפילו שוואכער פון דעם, רקב"ש איז גוט. אין דער צווייטער ברייתא שטייט, רקב"ש איז גוט, נישט בלויז רקב"ש, נאר גנב"ך אויכעט. זאגט די גמרא אזוי, האי תנא דגנב"ך, דער תנא וואס האט געזאגט סוכת גנב"ך איז כשר, און ער האט געזאגט, מכל מקום, וואס דער גנב"ך איז מרבה זיין רקב"ש, אלימא ליה גנב"ך, גנב"ך איז ביי אים מער חשוב, פארוואס? משום דקביעי, ווייל די סוכות איז סטעדי, די וועלכע סוכות איז דאך גנב"ך, סוכת גויים, נשים, סוכת בהמה, סוכת כותים, דאס איז קביעות'דיג, זאג איך מכל מקום גייט מען מרבה זיין אפילו דארט וואס ס'איז נישט אזוי קביעות'דיג, ווייל רקב"ש סוכת רועים, היינט פאשעט ער דא מארגן ערגעץ אנדערש, צו בורגנין צו שומרי פירות צו די קייצים, און קומט מען די מכל מקום מרבה זיין וועלכעס? רקב"ש. בקטן און בכל מקום וואס איר רייט וויש די לויט ווי ער איז גייט אבער די בכל מקום ארבעט די רייט וויש צו נישט מי איז די והא טעמא די רייט וויש דער טענה וואס ער לערנט רייט וויש איז גוט און ער גייט מיר זאגן נישט בלויז רייט וויש איז גוט נאר ס'איז אויך בכל מקום ארבעט זיין גאנבאר ארימעלע רייט וויש רייט וויש איז אין געכער חשיבות מכשיר זיין די בני חיובענינען ווייל רייט וויש רעדט זיך דאך גויים קיוצים די וואס איז די היטן די געט די וואס מען טוט היטן די די פייגן וואס זיי טריקענען זיך צו בורגנין צו שומרי פירות איז דאך אידן זענען בני מחויב ותנא מכל מקום נישט בלויז רקב"ש ס'איז א שוואכע סוכה אבער ס'איז דאך בני חיובא איז עס כשר'ע סוכה נאר גייט מען לאתויי גנב"ך דלאו בני חיובא נינהו כאטש ס'איז נישט בני חיובא נאר אויב ס'איז געמאכט כהלכתה איז דאס א כשר'ע סוכה רש"י. שתי סוכות של יוצרים כך היה דרך אזוי איז געווען דער סדר של יוצרי כלי חרס די וואס טוען מאכן כלים פון ערד בימיהם אין זייערע צייטן עושין להם זיי האבן געמאכט שתי סוכות צוויי סוכות זו לפנים מזו איינע אינעווייניג פון דער אנדערע בפנימית הוא דר אין דער אינעווייניגסטער וואוינט ער ומצניע קדירותיו. ער באהאלט דארטן די טעפ אין זיין סטארעדזש, ובחיצונה אין דעם אויסענווייניגסטע עושה מלאכתו טוט ער ארבעטן, ומוציא קדירותיו למכור, ווען איינער קומט קויפן נעמט ער ארויס פון די פנימית און ער טראגט אריין אין די חיצונית, דארט טוט ער דאס פארקויפן. פנימית אינה סוכה, אם בא לישב בתוכה, ער וויל זיצן אינעווייניג בחג לשם סוכה. ואף על גב דלא בעינן סוכה לשם חג, ס'דארף נישט האבן קיין סוכה לשם חג, דכבית הלל קיימא לן, די הלכה איז דאך ווי בית הלל, דמכשירי וואס זענען מכשיר סוכה ישנה, א אלטע סוכה במתניתין, די משנה, וואס איז די טייטש סוכה ישנה? איך האב עס געמאכט נישט לשם סוכות, פארוואס רופט ער עס אן מיטן לשון אלטע סוכה? ווייל אויב מען מאכט די סוכה אין די דרייסיג טעג פאר סוכות, דעמאלט איז שוין דורשין הלכות החג, האט ער שוין געטראכט וועגן סוכות אויכעט, איז אפילו דער וואס ער האלט די בית שמאי וואס זיי לערנען אז דארף ווערן געמאכט לשם מצוות סוכה, נאר אויב מען מאכט עס בשלושים יום, און מסתמא איז עס לשמה. אבער הכא, דא האלטן די בית הלל, אינה סוכה, ס'איז נישט קיין סוכה, דלא מינכרא מילתא, ס'איז נישט קאנטיג, דלשם סוכה דר בה, אז ער וואוינט דארט וועגן סוכה, דכל ימות השנה דייר התם, דעם מערסטן טייל טעג פון יאר וואוינט ער דארטן, אלע טעג פון יאר וואוינט ער דארטן, ורוב תשמישו רוב באנוצונג כסעודתו אין זיין סעודה ושינתו און זיין שלאפן שם דארטן, דעריבער קען ער מיט די אינעווייניגסטע נישט יוצא זיין ווייל ס'איז נישט קאנטיג.